דאָס װאָרט געלערנטער איז נײַ אין ייִדיש לשון. אינעם אַלטן, קערנדיקן ייִדיש זענען דאָ צװײ באַגריפֿן, אַ למדן, װאָס האָט צו טאָן מיט ספּעציפֿיש ייִדישן װיסן, און אַ בקי, װאָס איז נאָך אַ העכערע מדרגה װי למדנות אַלײן. װי איך קאָן יודזשינען, פּאַסט פֿאַר זײַן געלערנטקײט מוסיף צו זײַן דעם באַגריף פֿון בקיאות.

אריינגעוועבט אין אידישן לעבן פון נאך דער חורבן־צייט. פעריאדן פון אידישער געשיכטע, ווי פון געשיכטע פון אנדערע פעלקער, קען מען נישט אפטיילן מיט א קלארער ליניע, זיי וואקסן אריין איינע אין די אנדערע. נהרדעא און פומבדיתא זענען יעדן גמרא תלמיד געווען אזוי באקאנט ווי די אייגענע גאסן און געסלעך אין ווילנע און אין ווארשע. אין לודמיר און אין לעמבערג. זיי זענען געווארן אריינגעוועבט אין א נייער סביבה וואס עס האט פארגעשטעלט מיט זיך אידיש לעבן אין מזרח אייראפע. איז אויב אין אנדערע צייטן איז דער איבערגאנג און דאס אריינדרינגען געווען דורך א בהדרגה'דיגן פראצעס וואס האט אפט געדויערט הונדערטער יארן, און עס איז כדאי צו מאכן א באמערקונג דא, אז אין פופצטן יארהונדערט למשל ווען מען האט געדארפט האבן א רב אין פוילן האט מען געדארפט פארן קיין איטאליע זוכן א רב אויב מען האט געדארפט האבן פון א קאליבער און אין זיבעצטן יארהונדערט איז פוילן שוין געוועזן דער צענטער פון אידישן וויסן עס האט גענומען לאנג הונדערטער יארן אבער אין אונזער צייט האט דער חורבן גורם געווען אז דער פראצעס פון אפקלייב און אריינוועב

כ'דארף זאגן, איך בין באמת גערירט פון חבר טענצל'ס אריינפיר, עס איז אביסל שווער, עס איז מער ווי שווער פאר מיר זיך צו ספראווען מיט די ווערטער וואס ער האט געזאגט אויף מיין חשבון, און איך וועל עס נישט פריוון טוהן אין דער עפענטליכקייט, נאר איך וויל אים אויסדרוקן מיין טיפסטן דאנק צו, צוליב איין זאך, און דאס וואס ער האט דערמאנט. מיין אומפארגעסליכן לערער אוריאל וויינרייך עליו השלום, איך האב געהאט די זכיה, סיי די זכיה סיי די זייער טרויעריגע איבערלעבונג, צו זיין א סטודענט פון זיין סאמע לעצטן גראדואיר סעמינאר, און ס'איז טאקע גאר פאסיג, סיי צוליב זיין לומדות און בקיאות, און אויך און טאקע אויף די זעלביגע מדריגה צוליב דער איידלקייט פון זיין נשמה, אז מען זאל אים דערמאנען, פארבינדן מיטן אנדענק פון בער באראכאוו, און איך בין אייך, איך וויל אייך באמת אויסדריקן דעם דאנק פארן מקיים זיין די דאזיגע מצוה חסד-של אמת.

אינעם לוח פון דער אידישער געשיכטע. איר ווייסט אלע מסתמא איז חודש מארץ געווארן הונדערט יאר ווי די נאראדאוואלצעס, די רעוואלוציאנערן אין רוסלאנד, האבן געשאסן און געטייט דעם צאר אלעקסאנדער דעם צווייטן. און דאס דאזיקע געשעעניש אויף פארשידענע וועגן, פארשידענע אופנים, האט דערפירט צו קאלאסאלע ענדערונגען נישט נאר אין דער וועלט-געשיכטע, נאר בפרט אין דער געשיכטע פון דעם אידישן פאלק. אט דער שאס האט אנגעצינדן, האט געגעבן דעם שטויס-כח צו פראצעסן, היסטארישע, עקאנאמישע, סאציאלע פראצעסן וואס זענען געלעגן טיף פארבאהאלטן, איינגעווארצלט אין דער אידישער געשיכטע, און זענען ערשט געקומען אויפן אייבערפלאך אין יענעם יאר. און איך מיין אז איך דארף נישט לאנג, איך דארף נישט מאריך זיין וועגן דעם, אז מיר האבן צו פארדאנקען די עקזיסטענץ פון דעם גרעסטן אידישן ישוב אין דער וועלט, די פאראייניגטע שטאטן, גאנץ צפון אמעריקע און די מערב-אייראפעאישע לענדער, דרום אמעריקע, אויסטראליע, דער אויפקום פון דער אידישער מדינה, אלץ וואס איז וויכטיג אין דער מאדערנער אידישער געשיכטע פון די לעצטע הונדערט יאר, האט אויף איין אופן צו אויף אן אנדערן א שייכות

פון גרויסע גייסטיגע שאפערס פון אונזער פאלק וואס האבן צוגעטראגן זייער ביישטייער צו די געשטאלטיקונג פון דער מאדערנע אידישע געשיכטע במשך די פארגאנגענע הונדערט יאר. און אזוי ווי איך פיר אן קורסן וועגן דער מאדערנע אידישע געשיכטע, און אזוי ווי איך גרייט אויך איצט לעצטנס א סעריע לעקציעס אויף דער טעמע, האב איך דורכגעקוקט אין שייכות מיט דעם יובל האב איך דורכגעקוקט דעם לוח טאקע, און צווישן אלע יובילעיען איז פאר מיר געווען א געוויסע סורפריז, איך וואלט אפשר געזאגט אפילו א מין שאק, אז היי יאר פערטן יולי נײַנצן איין און אַכציק ווערט הונדערט יאר. ווי ס'איז געבוירן געווארן דער גאון פון פאלטאווע בער בארכאוו. פארוואס האב איך דאס אזוי אויסגעדריקט אויף א מין דראמאטישן אופן אז דאס איז פאר מיר געווען א סורפריז? איר ווייסט אז, אפשר איז דאס א פסיכאלאגישער אמת, כ'ווייס נישט צי ניין, אבער ס'איז כאטש דא א בוך מיט דעם טיטל, די טויטע בלייבן יונג. און ווי איר ווייסט איז בער בארכאוו פריצייטיג געשטארבן אין עלטער פון זעקס און דרײַסיק יאר, און דאס גאנצע געשטאלט בארכאוו האט פאר מיר נישט נאר א געוויסן אינטעלעקטועלן אינטערעס בנוגע מיין אייגענע ארבעט, נאר איך האב אויך א געוויסע געוויסע סענטימענטאלע פארבינדונגען מיט בער בארכאוו. מיין טאטע זאל זיין מיט יארן האט געשטעלט זיינע ערשטע קולטור געזעלשאפטליכע טריט אויפן דרך פון דעם דעמאלטדיגן בארכאוויזם, און ביי אונז איז געבליבן עפעס אזא געפיל, און אויך איך געדענק אין די זעכציגער יארן ווען ס'איז געווען אן אויפברויז פון פאליטישע אקטיוויטעט ביי די סטודענטן אין צפון אמעריקע און אויך ביי אידישע סטודענטן, איז דעמאָלט ייִדישע סטודענטן, וואָס האָבן געזוכט אַ מין סינטעז צווישן זייער ראַדיקאַליזם און זייער ייִדישקייט, האָבן זיך ווידער אומגעקערט צום באָרכאָוויזם, אפשר מער צום געשטאַלט פֿון באָרכאָוו ווי צום באָרכאָוויזם. דעמאָלט איז פּאָפּולער, איז ברייט אַפֿישירט געוואָרן אַ פֿאָטאָגראַפֿיע, אַן אַפֿיש, פֿון באָרכאָוון פֿון זײַנע גאָר יונגע יאָרן, אַ פֿאָטאָגראַפֿיע, ווי אין אזא ראמאנטיש רוסיש סטודענטישע פאזע, מיט זיין גרויסן קאפ, קוטשעראווע האר, מיט א זייער אן אידעאליסטיש פנים, ארומגערינגלט מיט א דין בערדעלע, וואס האט עפעס דערמאנט אן דעם פאלקס טרובאדור באב דילאן וואס איז דעמאלט געווען זייער פאפולער. און דאס איז ביי מיר געבליבן עפעס אזא געשטאלט, דאס פיזישע געשטאלט פון בארכאוו. און דא, פארשנדיג די וויכטיגע דאטעס פון דער אידישער געשיכטע, זע איך אז וואלט ער געלעבט וואלט ער איצט אלט געווען הונדערט יאר, און ס'איז עפעס א מין פאראדאקס. ס'קען גרייליך געמאלט זיין אז עס זיצן עטליכע מענטשן דא אין עולם וואס האבן אפשר אמאל בארכאוון געזען אדער געהערט, אבער ס'איז נישט נאר א פראגע פון פערזענליכע. פארבינדונג. בארכאוו האט גאר א וויכטיגן היסטארישן באדייט, און איך מיין אז דאס איז די פאסיגע צייט אפצופרישן דעם דאזיגן באדייט און צו שטעלן די פראגע, וואס איז געבליבן לעבעדיג, וואס איז געבליבן וויטאל, פון בארכאוו'ס ירושה הונדערט יאר נאך זיין געבורט? און די טעמע, ווי איר האט שוין געהערט, בער בארכאוו, דער פיאניר, פֿון דער מאָדערנער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור-פֿאָרשונג. יעדער איינער ווייסט, ווי איר האָט שוין געהערט, אַז באָרכאָוו איז דאָך דער באַגרינדער פֿון דעם באָרכאָוויזם, אָדער פֿון דעם פּראָלעטאַרישן פּועלי-ציוניזם, אָדער פֿון דעם פּרוּוו צו שאַפֿן אַ סינטעז צווישן דעם מאַרקסיזם און דעם ציוניזם. גאָר אַ וויכטיקע, אינטערעסאַנטע טעמע. איך וויל קלאָר מאַכן, איך מוז אָנהייבן מיט אַ מין התנצלות איך ריר זיך נישט צו צו דער דאָזיקער פּאָליטיש-סאָציאָלאָגישער טעמע הײַנט. איך האָב זיך אויסגעקליבן אַ פֿילאָלאָגיש-ליטעראַרישע. נאָר איך וועל אפשר יאָ דערמאַנען דעם באָרכאָוויזם אין לויף פֿון מײַן מײַנע רייד, צו זען אפשר וויפֿל איז דאָ אַ המשך אָדער אַ פֿאַרגלײַך. צווישן זיין פילאלאגישע ליטערארישע אויפטוען און זיין פאליטישן אויפטו, און וויפיל איז דא א קאנטראסט? נאר דאס וועלן מיר איבערלאזן אויף אביסל שפעטער. אסאך געלערנטע אנערקענען אז בארכאוו איז, אויב נישט דער פיאניר, איז א פיאניר, איינער פון די וויכטיגסטע. אנטשולדיגט, גרונטלייגערס פון דער מאדערנער יידישער פילאלאגיע. און אין דעם איז אויך דא א גרויסער פאראדאקס, אויב מען שטעלט אוועק דעם פאקט פנים אל פנים מיט זיין ביאגראפיע. בארכאוו איז געבוירן געווארן אין א קליינער שטאט זאלאטאנאשע אויף דער לינקע אויפן לינקן ברעג אין דער לינקברעגיקע אוקראינע. פאלטאווע גובערניע, און ער איז דערצויגן געווארן אין דער שטאט פאלטאווע, און די וואס זענען באקאנט מיט די מיט די געשיכטע פון די אידן אין רוסלאנד ווייסן אז דאס איז געווען גאר אן אסימילירטע סביבה, צוליב כמה טעמים, די אלט איינגעזעסענע אידישע ישובים, וואס זענען עטאבלירט געווארן בעת דער פוילישער קאלאניזאציע פון דער אוקראינע אין זעכצנטן יארהונדערט, זענען אפגעווי- אפגעווישט געווארן, מען האט זיי עוקר מן השורש געווען אין די צייט פון גזירות ת"ח ות"ט, גזירת כמעלניצקי. זיכער האבן די אידישע ישובים אין דער רעכטברעגיגע אוקריינע אויך זייער שטארק געליטן, נאר זיי האבן נאך אנגעהאלטן און זיי האבן געצויגן זייער המשך און די רעכטברעגיגע אוקריינע, די אמאליגע גובערניעס וואלין, פאדאליע, זענען געווען די פעסטונגען פון דער טראדיציאנעלער אידישקייט, דאס וויגל פונעם חסידות און אזוי ווייטער. נו. אין דער לינק-ברעגיקע אוקראַיִנע זענען די ייִדישע ייִשובֿים צוריק אויפֿגעקומען צום לעבן ערשט אין אַכצנטן יאָרהונדערט, מיינסטע פֿון זיי אין נײַנצנטן יאָרהונדערט, שוין אין דעם פּעריאָד פֿון דער מאָדערניזאַציע און אינדוסטריאַליזאַציע פֿון רוסלאַנד. אַ גרויסער טייל פֿון יענע ייִדן זענען געווען אײַנוואַנדערער פֿון דער ליטע, פֿון רייסן. און ווי עמיגראנטן האבן זיי אוועקגעווארפן א טייל, ווער א גרעסערן ווער א קלענערן, פון זייער באגאזש פון ירושה פון דער אידישער מסורה. אין אזא סביבה, און איר ווייסט די פאלטאווע גובערניע האט געהאט פיר פראצענט, און לויט די וויכטיגע פאלקס ציילונג, וויכטיג פאר די פארן שטודיום פון דער אידישער געשיכטע אין רוסלאנד, די פאלקס ציילונג פון אַכצן זיבן און נײַנציק, האט פאלטאווע גובערניע געהאט אינגאנצן פיר פראצענט אידן פון דער גאנצער באפעלקערונג, דאס איז דאכט זיך מיר געווען דער נידעריגסטער פראצענט אין גאנצן תחום המושב, אפשר מיטן אויסנאם פון קרים, פון דער אמאליגער טאוורידער גובערניע, דארטן איז אפילו געווען אפשר אביסל העכער מיט עטליכע צענטלעך פון איין פראצענט, איז דאס איז געווען די סביבה ווי באראכאוו איז געבוירן געווארן, ביי א טאטן א העברעיש לערער, פון די פריעיגע חובבי ציון אין רוסלאנד, נאר די משפחה איז געווען א רוסיש רעדנדיגע, ר' משה באראכאוו האט אפילו גערעדט רוסיש מיט זיין פרוי, וואס אין יענע יארן ביי אידישע משפחות איז געווענטליך אין אזא וואלט מען דערווארט אז מאן און ווייב זאלן רעדן צווישן זיך אידיש, נאר אפילו צווישן זיך האט מען גערעדט רוסיש און דערצויגן די קינדער אויף רוסיש, א ביסל מאדנע, א חובב ציון און א העברעיש לערער דערצו. און זיין זון האט געהאט גאר א קנאפע העברעאישע דערציאונג, און אפילו אין די שפעטערדיגע יארן ווען באראכאוו האט זיך אליין געלערנט איז אן עדות זיין לאנדסמאן דער גרויסער אידישער היסטאריקער אליהו טשעריקאווער אז פון אלע שפראכן וואס באראכאוו האט באזיצט, און ער האט געקענט אסאך, איז העברעאיש געווען צום שוואכסטן. א רוסישע דערציאונג אין א רוסישע סביבה, ווי אזוי באראכאוו האט זיך אומגעקערט צו זיין פאלק וועל איך נישט בארירן, דאס איז א פאקט, אבער ס'אינטערסאנט ווען ער האט אנגעהויבן צו בויען די פארטיי, ייִדישע סאָציאַל-דעמאָקראַטישע אַרבעטער-פּאַרטיי, פּועלי-ציון אין רוסלאַנד, האָט ער געבויט די פּאַרטיי, סײַ די סטרוקטור, סײַ איר אינטעלעקטועלע באַזע, אויף אַ רוסישן יסוד. די ערשטע צוויי וויכטיקע פּרעסע-אָרגאַנען פֿון דער דאָזיקער פּאַרטיי אין רוסלאַנד זענען דאָך געווען רוסישע צײַטונגען, נישט קיין העברעיִשע און נישט קיין ייִדישע.

יעקב זרובבל, שרייבט זרובבל אז ווען באראכאוו איז ארעסטירט געווארן גלייך נאך די גרינדונג פון די פועלי ציון אין רוסלאנד פורים נײַנצן זעקס איז געזעסן אין תפיסה אין פאלטאווע און דעמאלט האט מען ארויסגעגעבן די ערשטע דעם ערשטן צענטראל ארגאן די ערשטע צענטראלע צייטונג פון די פועלי ציון אויף אידיש. אין רוסלאנד, און דאס איז געווען, כ'האב זיך דערמאנען ווי די צייטונג האט, דער פראלעטארישער געדאנק זיכער, און נאכדעם דער פועלי ציוניסטישער פארווערטס אין ווילנע, האט באראכאוו צוגעשיקט ארטיקלען פון תפיסה, רוסישע, און מ'האט זיי געדארפט איבערזעצן. נאר נײַנצן זיבן האט די פארטיי געשאפן די נעטיגע סומע, טויזנט רובל, און מען האט ארויסגענומען באראכאוון אויף ערבות פון תפיסה, און ער האט זיך באזעצט מיט אן אומלעגאלן פאס אויף א פאלשן נאמען אין מינסק. און זרובבל געדענקט אז אין נײַנצן זיבן האבן זיי, און דעמאלט פלעגן די פועלי-ציוניסטן, די אנפירנדיגע טוער אין ווילנע, נאך פארן קיין מינסק צו הערן תורה, ווי זרובבל דריקט זיך אויס, פון באָראָכאָוו, און באָראָכאָוו האָט גערעדט אויף רוסיש, פארשטייט זיך. נאָר אינמיטן נײַנצן זיבן האָט זרובבל באַקומען אַן אַרטיקל צוגעשיקט פון באָראָכאָוון אין מינסק, שוין אַ העלפט אויף יידיש און אַ העלפט אויף רוסיש. ער האָט אָנגעהויבן זיך אַליין איבערצוזעצן. נאָכדעם איז אַ סך געשען. באראכאוו האט געמוזט אוועקפארן פון רוסלאנד, ערשטנס איידער איז ער אוועקגעפארן איז ער אריינגעפארן טיף אין הארץ פון דעם אידישן תחום און ער האט זיך באקענט מיטן לעבן פון דער פאלקס מאסע און מיט זיין שפראך און קולטור, נישט נאר פון די רוסיפיצירטע עלעמענטן פון רוסלענדישן אידנטום. נאכדעם ארויסגעפארן קיין גאליציע, זיך באקענט מיט דער אידישער אינטעליגענץ און מיט עמיגראנטן אין מערב אייראפע, און אסאך האט ביי באראכאוון זיך געענדערט. שוין אין נײַנצן נײַן, וואוינענדיג אין בריסל אין בעלגיע, האט באראכאוו צוגעשיקט אן ארטיקל אינגאנצן אויף אידיש פאר דעם פועלי-ציוניסטישן פארווערטס אין ווילנע אויף דער טעמע די נאציאנאלע פראגע און דער קאמף צווישן די וואלאנען און פלעמער אין בעלגיע. און פון דעמאלט אן האט ער שוין געשאפן אויף אידיש. ס'אינטערעסאנט, זיין גאנצע שרייבערישע קאריערע. האט געדויערט פֿופֿצן יאר. ער האט דעביוטירט אין נײַנצן הונדערט צוויי אין א רוסישן ציוניסטישן אלמאנאך, פריידענבערג'ס אלמאנאך, וואס איז ארויסגעגאנגען אין קרעמענטשוג קיעוו נײַנצן צוויי, האט ער דעביוטירט צו איין און צוואַנציק יאר אויף דער טעמע דער כאראקטער פונעם אידישן שכל, אזוינע פילאסאפישע אבזערוואציעס וועגן דעם אידישן נאציאנאלן כאראקטער, אין רוסיש. זיין יידיש שאפן האט געדויערט אינגאנצן צען יאר, פון נײַנצן זיבן ביז זיין פריצייטיגן טויט אין נײַנצן זיבעצן, און אפילו די צען יאר איז געווען מיט איבעררייסן, ווייל פון נײַנצן זיבן ווען ער האט זיך ערשט געהאט אויסגעלערנט יידיש ביז נײַנצן נײַן האט ער נאר אנגעשריבן דעם איינעם ארטיקל און ווידער ממשיך געווען אויף רוסיש ביז ער האט געפילט אז ער באהערשט טאקע די שפראך אין נײַנצן נײַן. אין זיין קורצן לעבן איז דער פעריאד פון די פילאלאגישע פובליקאציעס, פון די פובליקירטע, די געדריקטע, רעזולטאטן פון זיין פארשארבעט, איז געווען א פעריאד פון אינגאנצן פיר יאר. און אין די פיר יאר האט ער באוויזן זיך צו דערוועבן דעם טיטל פון דעם גרונטלייגער פון דער מאדערנער אידישער פילאלאגיע. איז ערשטנס שטעלט זיך א פראגע, וויאזוי איז מעגליך געווען אז א מענטש פון אזא סביבה, פון אזא קולטור גייסטיגע סביבה, איז געקומען צו אידיש און האט אזויפיל דערגרייכט אין און פאר אידיש? בעת דער ערשטער וועלט-מלחמה, ווען באָראָכאָוו האָט געוואוינט אין ניו-יאָרק, האָט ער זיך געטראָפן מיט זיין לאַנדסמאַן, וואָס איך האָב פריער דערמאָנט, דעם באַרימטן היסטאָריקער אליהו טשעריקאָווער, און ער האָט דעמאָלט געזאָגט טשעריקאָווערן, אַז ער, טשעריקאָווער האָט אויסגעדריקט זיין באַוואונדערונג, ער איז פּשוט נשתומם געוואָרן, ווייל ער האָט געקענט באָראָכאָוון פון די יונגסטע יאָרן, פון די קינדער-יאָרן. ווי אזוי ער איז געקומען צו אזא דערגרייך. און באראכאוו האט געזאגט אז ער איז געקומען צו אידיש דורכ'ן פאליציאניזם באנזשע, און איך ציטיר, ווער עס וויל ארבעטן פאר'ן פאלק מוז קענען די שפראך פון פאלק. נאר דאס איז פאר אונז א צו פשוט'ער ענטפער, ווייל ס'איז דאך גאר א ווייטער מהלך צווישן קענען א שפראך, ביז צו ווערן א פארשער און א גרונטלייגער פון דער מאדערנער פילאלאגיע פון דער דאזיקער שפראך. דער דאזיקער פענאמען פון אפגעפרעמדטע אידן, פון אסימילירטע אידן, וואס האבן זיך איינגעלעבט אין יידיש און וואס זענען געווארן שאפערס אין יידיש, איז באקאנט, ספעציעל אין דעם יידישן ראדיקאלן פאליטישן לעבן. מעדעם איז זייער א גוטע דוגמא.

באראכאוו האט געהאט גאר אסאך פראבלעמען, זייער שווער אריינצוגיין אין געציילטע צייט וואס איך האב אין די אלע פראבלעמען, פשוט פיזישע, עקאנאמישע, געלעבט ווי א פאליטישע עמיגראנט. אויף זייער אַן עניוותדיקן, זייער אַ באַגרענעצדיקן אופן. ער איז אַרומגעפאָרן מיט רעפעראַטן, געפּרוּווט טאָן פּאַרטיי-אַרבעט אין מערב-אייראָפּע, צווישן די סטודענטישע, די יידישע סטודענטישע קאָלאָניעס און אינטעליגענץ, און אויך פאָלקסמאַסע אויף דער עמיגראַציע, און צווישן די פּאָליטישע רעפעראַטן, צווישן זיין אָרגאַניזיר-אַרבעט. ער איז דאָך געווען. איינער פון די גרינדערס, איינער פון די וויכטיגסטע גרינדערס פונעם וועלט-פארבאנד פון פועלי-ציון אין האג אין האלאנד, ביים אכטן ציוניסטישן וועלט-קאנגרעס, נײַנצן זיבן, און ער האט זיך געמוזט מפרנס זיין, און פרנסה האט ער געהאט. פרנסה מישטיינס געזאגט פון זשורנאליזם, ער האט געשיקט קארעספאנדענציעס אין פארשידענע צייטונגען, אידישע, רוסישע, אין אנדערע שפראכן, זייער גוט געקענט און געשריבן דייטשיש, און אזוי ווייטער. אבער אינצווישן, און עס פרעגט זיך ווען איז געווען אינצווישן, האט ער זיך פארנומען מיט זיין פארש-ארבעט. און דעמאלט, איך וועל באלד זען וואס פאר א פארווארלאזט פעלד ער האט געהאט צו באארבעטן, און וואס פאר א פראבלעמען זענען געווען פאר דער ערשטע וועלט מלחמה, און דאס איז אויך חל צווישן ביידע וועלט מלחמות, וואו זענען געווען די אוצרות, די כתבי יד, פֿון דער אַלטער ייִדישער ליטעראַטור, די ערשטע דענקמעלער פֿון דער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור. אפֿשר וועט אײַך חידושן וואָס נישט אין מיזרח-אייראָפּע, נישט אויף דער טעריטאָריע וואָס איז געוואָרן דער גרעסטער ייִדישער, די גרעסטע קאָנצענטראַציע פֿון ייִדן אין דער וועלט פֿאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה, נישט אויף דער טעריטאָריע וואו די ייִדישע שפּראַך האָט זיך פֿאַרוואָרצלט און האָט זיך אַזוי פּרעכטיק צעבליט, נאָר אין מערבֿ און אין מיטל-אייראָפּע, אין די אַלטע חשובֿע ביבליאָטעקן פֿון פּאַרמע אין צפֿון-איטאַליע און פּאַדאָווע, אין ענגלאַנד, אין דער בריטישער מוזיי אין לאָנדאָן, אין קעמברידזשער אוניווערזיטעט, אין אקספארד אוניווערזיטעט, אין דער בארימטע באדליאנע ביבליאטעק, וואס איך וועל אפשר רעדן אפאר ווערטער וועגן דעם באזונדער, אין דער ראזענטאליע ביבליאטעק, וואס איז געווארן א טייל פון אמסטערדאם אוניווערזיטעט, און אין דער ליווראריע מאנטעזינאס ביי דער פארטוגאליש-יידישע קהילה אין אמסטערדאם, אין דער נאציאנאלער ביבליאטעק אין פאריז. אין דער אוניווערזיטעטישע ביבליאָטעק אין באַזל אין דער שווייץ, אין ווינער ביבליאָטעקן, ספּעציעל אין דער קהילה-ביבליאָטעק, ייִדישע קהילה אין ווין, און אין דעם בית-מדרש לרבנים אין ווין, אין האַמבורגער שטאָטישע און אוניווערזיטעטישע ביבליאָטעק, אין דער מינכענער קיניגלעכער ביבליאָטעק, אין דער שטאָטישער ביבליאָטעק פֿון פֿראַנקפֿורט-דמיין, אין דער בערלינער מלוכישער ביבליאָטעק, אין דער לייפּציגער שטאָטישער ביבליאָטעק, אין ברעסלע אזש אין דריי, סיי אין דער שטאטישער, סיי אין דער יידישער קהילה, סיי אין דער ביבליאטעק ביים בארימטן יידישן טעאלאגישן סעמינאר, וואו צבי הירש, היינריך גרעץ, האט געהאט די קאטעדרע פון יידישע געשיכטע. און אט אין דעם צווישן, צווישן דער פאליטישער אקטיוויטעט, ווי דער טעארעטיקער און ארגאניזאטאר פון דער פראלעטארישער פועלי-ציוניסטישער באוועגונג, צווישן דער זשורנאליסטישער, דער פראקטישער, דער נמאסדיגער פראקטישער ארבעט, האט אין די קורצע צייט פון עטליכע, פון פינף זעקס יאר, מיט די לעצטע גראשנס, איז בארכאוו ארומגעפארן און ער האט געמוזט אזוי קאמבינירן אז אין א שטאט זאל זיין א פאליטישע ארגאניזאציע אים אויפנעמען, ער זאל פשוט האבן וואו צו זיין און קענען בארעכטיגן זיין פארן און אזוי. און אויך זיין אין די ביבליאטעקן און אויספארשן, שטודירן, אויסגראבן מאנוסקריפטן וואס מ'האט אין זיי נישט אריינגעקוקט הונדערטער יארן, זיי קאטאלאגירן, באשרייבן, אז די אידישע וויסנשאפט זאל וויסן וואס זי פארמאגט. און נישט נאר די אידישע וויסנשאפט, מיר וועלן קומען צו דעם. בארכאוו'ס צוויי גרעסטע אויפטוען אויפן וויסנשאפטליכן פעלד זענען באקאנט געווארן דער עפנטליכקייט אין נײַנצן דרײַצן. און נײַנצן דרײַצן איז בכלל א ווענדפונקט. אין דער געשיכטע פֿון דער ייִדישער וויסנשאַפֿט, אָדער בעסער געזאָגט, אין דער געשיכטע פֿון דער ייִדישיסטיק. ווײַל נײַנצן דרײַצן, ווי טייל פֿון אײַך ווייסן, איז אַרויס דער באַרימטער פּנקס יאָרבוך פֿאַר דער געשיכטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור און שפּראַך, פֿאַר פֿאָלקלאָר, קריטיק און ביבליאָגראַפֿיע, אַרויס אין דעם באַרימטן ווילנער פֿאַרלאַג, פון ב' א' קלעצקין אונטער דער רעדאקציע פון שמואל ניגער, און דאס איז געווען דער סאמע ערשטער פרואוו צוצוטרעטן צו די פראבלעמען פון דער אידישער שפראך-פארשונג, ליטעראטור-פארשונג און אלע שייכדיגע פעלדער. מיט א דיסציפלינירטן, קריטישן, איך וואלט געזאגט אקאדעמישן, אין בעסטן זין פון ווארט, כאטש מערסטע פון די אנטיילנעמערס האבן קיין אקאדעמישע טיטלען נישט געהאט און אפילו קיין פארמעלע אקאדעמישע בילדונג אויך נישט געהאט. די דאזיגע היסטארישע זאמלונג הייבט זיך אן. מיט א גרויס פארמאסטענע ארבעט פון באראכאוון אויף דער טעמע די אויפגאבן פון דער אידישער פילאלאגיע וואס ציילט צוויי און צוואַנציק גרויסע עמודים און גלייך ביים אנהייב האט באראכאוו פארשטאנען אז כאטש ער איז עלנט אויפן פעלד פון דער אידישער וויסנשאפט, און כאטש ס'נאך נישטא גענוג פארשטענדעניש און צום באדויערן דרײַ און זעכציק יאר נאך זיין טויט קען איך איבער'חזר'ן אז ס'נאך נישטא גענוג פארשטענדעניש פאר די צילן פון די אינטעלעקטואלן און פאלקסלערערס וואס האבן געוואלט געבן א געזונטע קריטישע באזע פאר דער פארשונג פון אלע פראבלעמען פון יידישן פאלק. כאָטש ער שטייט אַליין אויף דעם דאָזיקן פעלד, איז ער נישט אַליין, אין ברייטערן זין פון וואָרט און אין אַ ברייטער היסטאָרישער טראַדיציע. באָראָכאָוו האָט באַנומען דעם באַגריף פון פילאָלאָגיע אויף זייער אַ ברייטן אופן, און ער האָט פאַרשטאַנען, אַז דאָס איז נישט נאָר די פאָרשונג פון דער אַנטוויקלונג פון אַ שפּראַך, פון אַ געשריבענער ליטעראַטור און אַ גערעדטע קולטור, א בעל-פּה'יגע קולטור אין פאלקלאר און אלע שייכדיגע פעלדער. נאר דאס איז די אידישע נאציאנאלע קולטור. די פילאלאגיע איז דער קריטישער אינסטרומענט צו אנאליזירן און דורך קריטישן אנאליז צו העלפן אנטוויקלען, צו קולטיווירן די נאציאנאלע קולטור פון א פאלק. און מיט דעם צוגאנג, און ער זאגט עס קלאר, איז ער געגאנגען צוזאמען מיט די גרויסע נאציאנאלע פירער פון די אייראפעאישע פעלקער וואס האבן דורכגעמאכט זייער נאציאנאלן רענעסאנס, זייער נאציאנאלן אויפלעב במשך דעם אכצעטן און ניינצעטן יארהונדערט. אויב איר שטודירט די גרויסע נאציאנאלע באוועגונגען פון אירופה אינעם ניינצעטן יארהונדערט וועט איר זען אז די פירערס פון די דאזיגע באוועגונגען זענען נישט אלעמאל געווען פאליטיקערס און שטאטסלייט, נאר צווישן די פירערס זענען אויך געווען פילאסאפן, ליטעראטן, פאעטן, פילאלאגן. דורך דער אינספּיראַציע פֿון דער שיינקייט פֿון דער נאַציאָנאַלער קולטור. דאָס האָט זיי סטימולירט צו ווערן אַקטיוו אין דער באַוועגונג אויפֿצולעבן דאָס פֿאָלק אין גאַנצן. און זייער אינטערעסאַנט, איך וועל צוריקקומען צו דער פּאָליטישער פּראָבלעם, נאָר אין זײַן וויסנשאַפֿטלעכן צוגאַנג, אין זײַן קולטור-צוגאַנג, איז באָרכאָוו געווען אין מיטן דעם דאָזיקן שטראָם, און ער האָט עס געפֿילט. אז דאס איז נישט נאר אן אריינבליק אין דעם עבר, נאר דורך, דורך זיין אנאליז פון דעם עבר וועט ער העלפן אויספלאסטערן דעם וועג פון דעם נאציאנאלן עתיד פון אידישן פאלק. איז בקיצור וואלט איך געזאגט, נישט אריינגייענדיג אין די. אקאדעמישע פראבלעמען וואס בארכאוו האט אוועקגעשטעלט אין יענער עסיי, דאס איז באמת געווען דער תמצית פון זיין בארימטן עסיי די אויפגאבן פון דער אידישער פילאלאגיע און דער פנקס, סיי דער פנקס האט זיך געעפנט מיט בארכאוו'ס ווערק און דער פנקס האט זיך געשלאסן מיט בארכאוו'ס ווערק, און דאס מאל נאך מער ברייט פארמאסטן דער פרעכטיגער בנין. אן אויסערגעווענליכע ארבעט פון בקיאות און פון אידעאליזם, פון גרויס מסירות נפש, וואס האט געגעבן בארכאוון די קרוין טאקע פון דעם פיאנער פון דער מאדערנער אידישער פילאלאגיע און שפראך-פארשונג. איך רעד וועגן זיין קאפיטאל ווערק די ביבליאטעק פון דעם אידישן פילאלאג, פֿיר הונדערט יאר אידישע שפראך-פארשונג. וואס דאס האלט אַכט און זעכציק גרויסע עמודים, און וואס איז דאס געווען פון זיין ארבעט וואס ער איז געפארן איבער די אלע ביבליאטעקן וואס פארמאגן די אוצרות, דאס איז ביזן אויסברוך פון דער צווייטער וועלט מלחמה, וואס איז געשען נאכן חורבן איז אן אנדער פראבלעם, ביזן חורבן האבן די גרויסע ביבליאטעקן פארמאגט די וויכטיגסטע אוצרות פון דער געשיכטע פון דער אידישער שפראך און קולטור. און באָרכאָוו האָט אויסגעפֿאָרשט, ער האָט אַנטדעקט נײַע זאַכן, ער האָט אויפֿגעקלערט טעותן, וואָס זענען איבערגעגעבן פֿון דור צו דור במשך הונדערטער יאָרן, לאָמיר זאָגן, אין דער באַרימטער ביבליאָטעק אין פּאַרמע אין צפֿון איטאַליע איז געווען, ס'איז דאָ אַן אינדעקס, אַ קאַטאַלאָג. פון דער זאַמלונג העברעיִשע און ייִדישע כּתבֿים דאָרטן, אַ קאַטאַלאָג, וואָס אַ גרויסער איטאַליענישער געלערנטער, דזשיאָוואַני דע ראָסי, האָט געמאַכט ביים אָנהייב נײַנצנטן יאָרהונדערט. איך דערמאַן זיין נאָמען, זיין נאָמען, ס'איז נישט אַזוי וויכטיק איצט, כאָטש ער איז געווען אַ גרויסער געלערנטער, נאָר ס'איז אַ טשיקאַווער פּונקט, דער נאָמען דע ראָסי איז זייער אַ חשובֿער, זייער אַן אָנגעזעענער נאָמען אין דער געשיכטע פון די ייִדן אין איטאַליע. טייל פון אייך וואס האבן געלערנט וועלן זיך דערמאנען ר' עזריה די ראסי, דער מחבר פון ספר מאור עיניים פון זעכצנטן יארהונדערט, און דאס איז א אידישע משפחה וואס ציט זיין יחוס אין איטאליע פון די טעג פון יוליוס צעזאר, פון אלטערטום, מן האדומים די ראסי. און עס קען זיין אז דער דזשיאוואני דע ראסי וואס איז געווען א איטאליענער א קאטאליק האט געשטאמט פון משומדים פון יענער משפחה, נישט וויכטיג, ער איז געווען א גרויסער תנך פארשער און אנגעזאמלט קאלאסאלע אוצרות, דאס אלץ וואס ער האט פארמאגט האט ער אויסגעגעבן אויף זאמלען כתב־ידן, און ער איז דערגאנגן צו דעם אז אפילו יידיש. ער איז געווען זייער ווייט פון גרויסע אידישע קיבוצים און ספעציעל אידישע ישובים ווי אידיש איז געווען די לעבעדיגע שפראך, אבער ער האט געמיינט אז ער וועט געפינען געוויסע אינטערפרעטאציעס וואס וועלן אים העלפן אין זיין תנך פארשונג אין די אידישע ווערק, אין די אידישע פירושים אויפן תנך האט ער אויך געזאמלט און מ'האט געוויסט אז דער טשודאק וואס זיצט אין דער ביבליאטעק אין פארמע צאלט הויכע פרייזן. פאר יעדן כתב־יד אין העברעיש און אידיש, אבער דארטן האט ער רעגיסטרירט צוויי כתב־ידן פון יאר פֿופֿצן הונדערט צען פון ברעשיע, א שטאט אין צפון איטאליע, און ער האט רעגיסטרירט אז דאס זענען פוילישע איבערזעצונגען פון תהלים מיט העברעישע אותיות. און דאס איז גאר א חידוש, מיר ווייסן פון אסאך שפראכן, פרעמדע שפראכן, וואס מען האט געשריבן מיט אידישע אותיות, אראביש און גריכיש און לאטייניש און גאר אסאך, און דייטשיש, איידער ס'האט זיך, אה בעסער געזאגט מיטל הויכדייטשיש, איידער ס'האט זיך אנטוויקלט אידיש און אזוי ווייטער. אבער אז פויליש זאל מען שרייבן מיט אידישע אותיות האט מען נאר געוויסט פון די גאר ערשטע פוילישע מטבעות פון צענטן און עלפטן יארהונדערט, אבער אז א מאנוסקריפט זאל זיין האט מען נישט געוויסט. און דאס איז אזוי איבערגעגאנגען פון אנהייב ניינצענטן יארהונדערט פון דור צו דור. קיינער האט נישט אריינגעקוקט. זעלטן ווען איז מען זיך געווען פאראינטערעסירט, און די געציילטע מענטשן מ'האט עס אנגענומען, ביז בארכאוו איז געקומען און ער האט אנטדעקט, דאס הייסט עמיצער א געלערנטער פון די חכמת ישראל פון די וויסנשאפט לייט פון ניינצענטן יארהונדערט האט אויך אנטדעקט אבער ער האט עס נישט פארשפרייט, אז דאס איז גאר געווען אידישע מאנוסקריפטן אין פויליש האט ער מסתמא געמיינט ער האט דערקענט דעם כתב, דאס איז געווען א כאראקטעריסטישע האנטשריפט פון פוילישע אידן. איר ווייסט אז יעדער שבט ביי אידן האט זיינע געכתיבה'טע אותיות, האט זיין האנטשריפט, אבער דאס האט נישט געהאט אזא שייכות. בארכאוו האט געזאמלט אזא אינפארמאציע ביז ער האט צונויפגעשטעלט די קאלאסאלע ביבליאגראפיע פון פֿינף הונדערט און איינס ווערק וואס האבן א שייכות מיט די אנטוויקלונג פון דער אידישער שפראך פון מיטל עלטער, ביז זיין צייט, ביז נײַנצן הונדערט צוועלף. פארוואס? אויב מען וויל נישט אריינגיין אין די טעכנישע אספעקטן פון דעם, און כ'מיין אז דא איז נישט די געלעגנהייט, נאר איך וויל פריוון גיבן א באגריף פארוואס דאס איז געווען אזא קאלאסאלער אויפטו. די מאדערנע אידישע פילאלאגיע האט זיך אנגעהויבן אין ניינצענטן יארהונדערט, איך מיין די גאנצע מערב'דיגע מאדערנע פילאלאגיע הייבט זיך אן אין ניינצענטן יארהונדערט, מיט די אנטדעקונג פון סאנסקריט, אבער אינטערעס אין אידיש איז געווען אסאך פריער, און ביי פארשידענע גרופעס מענטשן און צוליב פארשידענע אינטערעסן. און בארכאוו אליין אין זיין גרויס פארמאסטענע ביבליאגראפיע האט געפריווט אויסרעכענען די קאטעגאריעס וואס זענען געווען פאראינטערעסירט אין אידיש במשך די געשיכטע, און פארוואס, פארווען, וואס זיי האבן געשאפן, און וואס מען קען ביי זיי לערנען. דאקטער מאקס וויינרייך האט שפעטער אויסגעברייטערט דעם דאזיגן צוגאנג, און ער האט אוועקגעשטעלט אכט גרופעס, אכט קאטעגאריעס, אין פארשידענע היסטארישע פעריאדן וואס האבן זיך פארנומען מיט דער יידישער שפראך. די סאמע ערשטע גרופע, וואס מען זעט זי נאך אין זעכצנטן יארהונדערט, און אפשר אפילו פריער, נאר זייער קלאר אין זעכצנטן יארהונדערט, איז אויפגעקומען צוליב אן אינטערעס אין שטודירן לשון קודש, שטודירן העברעיש, וואס קען מען פון אידיש לערנען וועגן העברעיש? און דער בעסטער, איך וואלט געזאגט דער שענסטער, סיי אין אינטעלעקטועלן און גייסטיגן זין, דער בעסטער פארשטייער פון דער דאזיגער גרופע ביי אידן איז געווען ר' אלי' בחור, דער מחבר פֿונעם באָווע-בוך און פֿון פּאַריז און װיען, און נאָך אַנדערע קלאַסישע װערק, פּאָעטישע װערק פֿון דער עלטערער ייִדישער ליטעראַטור, און ער איז אױך געװען אַ גרױסער לעקסיקאָגראַף, אַ שפּראַכפֿאָרשער, און אין זײַן װערטערבוך תּשבי זענען דאָ זײער אַ סך אינטערעסאַנטע אױספֿאָרשונגען װעגן דער עטימאָלאָגיע פֿון ייִדישע װערטער. בײַ ניט-ייִדן איז געװען פּונקט דער זעלביקער אינטערעס. און דער וויכטיגסטער פארשטייער פון דער קריסטליכער זייט פון דער, אדער פון דעם קריסטליכן צד פון דער גרופע, איז געווען א שווייצארישער פראפעסאר יאהאן בוקסדארף, וואס האט אויך גערעדט צו דייטשע אינטעלעקטואלן דעמאלט אין דער צייט פון דער רעפארמאציע, פון רענעסאנס און רעפארמאציע, אז ס'וועט זיין גרינגער פאר דייטשן, נישט-אידן, צוצוקומען צו העברעאיש, דורך דער ייִדישער שפּראַך, וואָס האָט אַן ענגן שײַכות מיט זײער אייגענער שפּראַך, מיט דעם דעמאָלטיקן דײַטשיש. אין דער דאָזיקער תּקופֿה פֿון הומאַניזם און רענעסאַנס האָט אויפֿגעבליט אַן אינטערעס אין דער ייִדישער שפּראַך. אַ צווייטע גרופּע, דאָס זענען געווען פֿילאָלאָגן, און געוויינטלעך קריסטן, נישט קיין ייִדן. פארשטייט זיך וואס האבן געהאט ריין קריסטליך מיסיאנערישע צוועקן, זיי האבן געזען אז זייערע פריוון אפצושמד'ן אידן דורך פראפאגאנדע אויף לאטיין, וואס אידן האבן דעמאלט גערופן גלחיש, די שפראך פון די גלחים, וואס זייער ווייניג האבן געקענט, נאר יחידי סגולה האבן געקענט, האט נישט געהאט קיין פעולה. פריוון אפצושמד'ן אידיש דורך לשון קודש האבן נישט געהאט קיין פעולה. האט מען געפריווט דורך דער אידישער שפראך צוקומען צו דער מאסע, און א סאך מיסיונערן האבן זיך גענומען צו אידיש, משומדים צווישן זיי, און דער הויכפונקט פון דער דאזיגער ריכטונג איז דערגרייכט געווארן אין אכצענטן יארהונדערט, און דער באקאנטסטער פארשטייער פון דער דאזיגער שיטה איז געווען איינער א דייטשישער געלערנטער קאלנבערג. נאך א קאטעגאריע. אין אכצנטן יארהונדערט ספעציעל צובליט זיך א ליטעראטור וועגן אידיש וואס מ'וואלט געדארפט אפשר אנרופן אן אנטפלעקערישע צו דעמאסקירן די אידישע שפראך, דאס איז ספעציעל געווען שטארק צווישן דייטשישע אנטיסעמיטן וואס האבן געזאגט אז די אידן רעדן א שפראך וואס איז אונז נישט פארשטענדליך און זיי בא'גנב'ענען אונז און זיי באשווינדלען אונז, און מיר מוזן זיך אויסלערנען די סודות פון דער דאזיגער שפראך כדי זיך אנטקעגן צו שטעלן די אידישע מאכינאציעס. און ס'איז געווען ווי איך זאג, דער עיקרשט אין דייטשלאנד, זייער א פארשפרייטע וואולגארע ליטעראטור וואס האט נאך געהאט אפקלאנגן אין ניינצנטן יארהונדערט און אפילו אין אונזער טרויעריגן צוואנציגסטן יארהונדערט.

אין די דאזיגע פארשונגען, און ספעציעל אין דייטשלאנד, האט געשטעקט א גאנץ פיינער סכום אנטיסעמיטיזם אויך, נאר עס איז דא געוויסע זייער וויכטיגע אויך פארשונגען פאר דער אידישער פילאלאגיע, און דער שענסטער פארשטייער פון דער גרופע, וואס איז בדרך כלל האט ער נישט קיין שיינע טיפן, נאר דער בעסטער פארשטייער און דער לייטישסטער צווישן זיי איז געווען דער בארימטער אווע-לאלעמאן. און איצט קומען מיר צו נענטער צו אונזער צייט, א פיפטע גרופע, און דאס זענען געווען פילאלאגן וואס האבן געהאט נישט זייטיגע קיין זייטיגע כוונות, נאר זיי האבן געהאט א בעצם'דיגן אינטערעס אין אידיש אליין. און ס'אינטערעסאנט אז ס'איז געווען קריסטן צווישן זיי, וויכטיגע פארשטייערס, וואגנזייל. ביים סוף זיבעצנטן יאָרהונדערט און שודט. דאָס זענען דייטשישע געלערנטע און אָנהייב ניינצנטן יאָרהונדערט. זיי זענען געווען טיפּישע קאָלעקציאָנערן, אויב מען קען זיך אויסדריקן. ס'איז דאָ מענטשן וואָס האָבן ליב צו זאַמלען פאַרשידענע אָביעקטן, און זיי האָבן ליב געהאַט צו זאַמלען קולטור-מאָנומענטן און דענקמעלער פון פאַרשידענע פעלקער. דאָס איז געווען אַ מין אָנהייב פון דער אַנטראָפּאָלאָגיע. און א דאנק זיי, טאקע א דאנק די קריסטן, האבן זיך אויפגעהיט, זיי האבן איבערגעדרוקט, זיי האבן געזאמלט כתב-ידן פון פורים שפילן, און א דאנק זיי, טאקע האבן זיך אויפגעהיט טיילן פון די עלטסטע פורים שפילן וואס מיר פארמאגן. עס איז געווען נאך אסאך אנדערע, נאר די וויכטיגסטע זענען וואגנזייל און שודט. און דרך אגב, אזוי ווי איך האב דערמאנט וואגנזייל'ס נאמען, מוז איך צוגעבן, זייער אינטערעסאנט, וואגנזייל האט זיך באקלאגט, סוף זיבעצנטן יארהונדערט זאגט ס'איז א צרה מיט די אידישע ביכער ווי מען קריגט א אידיש ביכל איז דאס אויסגעליינט, צוריסן, צופליקט, זאגט איך ווייס נישט די לשון קודש'דיגע ספרים מען היט זיי אפ, מען ליינט זיי, מען לערנט טאקע נאר מען היט זיי, נאר די אידישע ביכלעך זענען אינגאנצן צופליקט, אויסגעליינט. זייער אן אינטערעסאנטער עדות ווי פאפולער ס'איז געווען די אלטע אידישע ליטעראטור. איז כאטש זיי זענען בעצם געווען פאראינטערעסירט אין אידיש אליין, אבער דאס איז נאך געווען א קוריאז, דאס איז נאך געווען אנטראפאלאגיע אין די וויקעלעך. נאך זיי זענען געקומען פארשטייט זיך די גרויסע פארשטייערס פון חכמת יהדות, וויסנשאפט דעס יודנטומס. און איך מיין אין דער ערשטער ריי יום טוב ליפמאן וואס איז בעסער באקאנט ווי לעאפאלד צונץ, וואס זיין גרויסע ארבעט וועגן דער וועגן דעם סעמיטישן עלעמענט אין אידיש וואס ער האט געשריבן אין אַכצן צוויי און דרײַסיק איז נאך אלץ א קלאסיש ווערק אין דער אידישער פילאלאגיע, און מיט אים זיין בן דור דער גרעסטער אידישער ביבליאגראף פון אלע צייטן, משה אדער מאריץ ווי ער האט זיך גערופן, שטיינשניידער. שטיינשניידער, דאס איז א פאנטאסטישע ביאגראפיע, דאס איז געווען א מענטש וואס איז פשוט פיזיש געווען פארליבט אין ביכער, ער האט געהאט אריכות ימים, געלעבט ביז איין און נײַנציק יאר, און ער האט געארבעט אויף ביבליאגראפיע ביז דריי וואכן פארן טויט, און איך ווייס נישט אויך, האט זיך קיינמאל נישט געקענט דערשלאגן, כאטש ער איז אפשר געווען דער גרעסטער ביבליאגראף, נישט נאר ביי אידן, נאר אין אלגעמיין דער גרעסטער ביבליאגראף אין ניינצנטן יארהונדערט, ער האט זיך נישט געקענט דערשלאגן צו קיין טיטל פון פראפעסאר צוליב זיין אידישקייט, ער האט זיך נישט געוואלט שמד'ן אין דייטשלאנד, געלעבט אלע יארן אין בערלין, ערשט אויף דער עלטער צו פֿיר און אַכציק יאר האט דער קייזער אים אנגעטוהן דעם כבוד און האט אים געגעבן אן עהרן טיטל, נאר א גאנץ לעבן זיך מפרנס געווען פון געבן לעקציעס אין א מיידל שולע. אבער אז איך רעד וועגן שטיינשניידער, און דאס ברענגט מיר צוריק צו באראכאוו מיט זיין גאנצן בקיאות און גאונות, פאר שטיינשניידער דעם אסימילאטאר איז אידיש געווען א זשארגאן און ער האט געזאמלט פון די עלטסטע צייטן ביזן אכצענטן יארהונדערט, ווייטער איז דאס נישט געגאנגן. איי ער איז געווען א בן דור פון מענדעלע און פון לינעצקין? ער האט עס קיינמאל נישט דערמאנט, ס'האט אים נישט אינטערעסירט. ער איז געשטאנען זייער נאענט צו דער תקופה פון דער בערלינער השכלה ווי מ'האט געשריבן די ערשטע קאמעדיעס אויף אידיש. נישט געווען פאראינטערעסירט. און זיין גאנצער צוגאנג, איר ווייסט וועגן שטיינשניידער'ן דערציילט מען א בארימטן אנעקדאט, מ'האט אים אמאל געפרעגט וואס איז זיין עובדה, ער זיצט טאג און נאכט איין און ניינציג יאר און זאמעלט ווי א פיצל א שיימע אין אראביש אין לשון קודש אין אלע שפראכן פון דער וועלט זאמעלט ער וועגן די געשיכטע פון די אידן, וואס איז זיין עובדה? האט ער געענטפערט, דאס פאלק ישראל, אדער אפשר דארף מען דאס איבערזעצן די אידישקייט, איז געשטארבן, איז א בר מינן, און מען דארף זי ברענגן צו קבר ישראל, אדער ווי ער האט עס מסתמא געזאגט, מען דארף דורכפירן א לייטישע לוויה, ווי מען וואלט געזאגט אויף ענגליש אדער אויף דייטש. איז אפשר פארשטייט איר שוין, איך קום צו צו דעם. וואס דאס איז נישט געווען באראכאוו'ס דרך, און זאמלען איז נישט געווען גענוג. נאך די פארשטייערס פון דער פון וויסנשאפט דעס יודנטומס איז דא די גאר וויכטיגע גערמאניסטישע שול פון ניינצעטן יארהונדערט, וואס מ'האט זיך געוואלט באקענען מיט דער אנטוויקלונג פון דער דייטשישע שפראך, פון דער דייטשישע ליטעראטור שפראך, און פון די דייטשישע דיאלעקטן, דורך די אנטוויקלונג פון יידיש און פון אירע. דיאלעקטן, און דאס איז א מין באציאונג מיט אלע גרויסע זאכן וואס די אקאדעמיקערס האבן אויפגעטוהן אויף דעם פעלד, איז דאס געווען א מין באציאונג ערשטנס פון דרויסנדיגע, און אויב איך קען מאכן א פארענטעזישע באמערקונג, אמאל האבן די דרויסנדיגע געוויסע מעלות, א געוויסע אביעקטיוויטעט, נישט אלעמאל, אבער פון דרויסנדיגע, און אזוי ווי די השכלה האט זיך באצויגן צו אידיש ווי א שפחה, צו דער הארנטע, צו גברת, אזוי האבן זיי זיך באצויגן צו אידיש, אז דאס איז מיר א מין דינסט מיידל וואס דארף העלפן אויפקלערן די אנטוויקלונג פון דער גרויסער קולטורעלער דייטשישער שפראך. דאס אלץ, די אלע זיבן קאטעגאריעס וואס הייבן וואס הייבט זיך אן ערשט אין זעכצנטן יארהונדערט און פופצנטן יארהונדערט, וואס איז געווען באגראבן אין ארכיוון און ביבליאטעקן, פארשטויבטע, פארשלאסענע. ביז דעם אכצעטן ניינצעטן יארהונדערט, ביז באראכאוו'ס צייט, דאס האט ער כמעט אלץ געזעהן, האט זיך באקענט מיט דעם, פון אלע זיינע מאטעריאלן, פינף הונדערט און איין פאזיציעס, איז צוואנציג פראצענט האט ער נישט געזעהן מיט די אייגענע אויגן, און ער האט אנגעגעבן באלד אז דאס דארף מען נאך אויספארשן, נאר אכציג פראצענט האט ער געזעהן מיט די אייגענע אויגן, אבער ס'איז פאר אים נישט, דאס אליין וואלט געווען א קאלאסאלע ארבעט. וואס מען וואלט געדארפט מער ווי איין מענטש, א שטאב מיט מענטשן, מיט אקאדעמישע אינסטיטוציעס וואס זענען אויסגעהאלטן פון א מלוכה און אזוי ווייטער, און לעבנס לאנג, דאס האט אלץ איין מענטש, א קבצן, אן עמיגראנט, א מענטש אן א היים, איין מענטש וואס איז געווען פארנומען מיט א גרויסע פאליטישע אקטיוויטעט און א טעארעטישע, דאס האט ער אליין געמאכט. במשך פינף זעקס יאר. אויב דאס איז נישט גענוג געווען, ווייל באראכאוו האט געזען אז אלץ ביז איצט איז צושטויבט, צוברעקלט, צופיצלט, אפגעזונדערט, יעדער קומט מיט זיין פערזענליכן צוגאנג, מיט זיינע, מיט זיין פערזענליכע מאטיווירונג, אבער ווי איז דאס נאציאנאלע? ווי איז דאס פאלק וואס האט דאס אלץ געשאפן? וואס די אלע אוצרות, אויב זיי זענען נישט געקומען דירעקט פון פאלק, פון אן אנאנים, איז די אינספיראציע, די פאלקלאריסטיק, איז געקומען פון פאלק. ווי שטייט דאס אידישע פאלק? איז וואס איז געווען באראכאוו'ס צוגאנג? דאס אלץ איינצוזאמלען, אויסצוסדרן, כדי דאס זאל ווערן אייגנס, נאציאנאל אייגנס, פון דעם יידישן פאלק, אז דאס איז נישט נאר א דענקמאל פון דעם עבר, נאר דאס איז א וועגווייזער פאר'ן היינט און פאר'ן מארגן. און טאקע ווייל ער האט געהאט אזא צוגאנג, ווייל ער האט געפאדערט דיסציפלירטן, דיסציפלינירטן אנאליז, א קריטישן צוגאנג, דאס בעסטע פון דער אקאדעמישער קולטור, נאר צונויפגעבינדן מיט א פאלקס אידעאל, מיט א נאציאנאלן אידעאל, טאקע צוליב דעם קומט אים די קרוין פון דעם פיאנער פון דער מאדערנער אידישער פילאלאגיע און ליטעראטור פארשונג. דאס זענען נישט אלע זיינע אויפטוען, און איך האב נישט די צייט אויסצורעכענען אלע. אין נײַנצן דרײַצן האָט ער פּובליקירט, מע האָט אים אויסגעקליבן, אַז ער זאָל שרײַבן דעם אַרטיקל וועגן ייִדיש אין דער גרויסער, אין דער גרויסער יעוורייסקע ענציקלאָפּעדיע, וואָס איז געווען באמת די גרויסע שאַפֿונג פֿון דעם רוסישן, רוסלענדישן צווײַג. פון חכמת ישראל אונטער די רעדאקציע פון צינבערג און דובנאוו און אלע און אנדערע גדולים. אין נײַנצן פֿופֿצן, גלייך נאך דער פטירה פון י.ל. פרץ, באראכאוו איז שוין דעמאלט געווען אין ניו יארק, האט ער ארויסגעגעבן פרציאנע, א פריוו פון אן אויסשעפענדיגער פרץ ביבליאגראפיע פון אלץ וואס פרץ האט געדרוקט ביים לעבן. און ער האט געזאגט, ס'איז נאך נישט קיין אויסשעפיקע, נאר דאס איז די ערשטע סטאדיע אויפן וועג, און די ביבליאגראפיע דינט נאך ביזן היינטיגן טאג. דער חלום פון זיין לעבן איז געווען צו שרייבן די געשיכטע פון דער אידישער ליטעראטור, פון די עלטסטע צייטן ביז זיין זיין צייט. און עס איז אינטערעסאנט, ער האט זיך באצויגן מיט גרויס עניוות, אפילו וואלט איך געזאגט מיט שרעק, פארן דאזיגן אידיאל, ווען שין ניגער האט מיט אים קארעספאנדירט, ניגער האט דעמאלט געוואוינט אין ווילנע, און באראכאוו האט געוואוינט פריער אין בריסל דערנאכדעם אין ווין, און זיי האבן געהאט א אויסגעברייטערטע קארעספאנדענץ, ס'איז באמת אינטערעסאנט, די פון אייך וואס ווייסן, וואס האבן געליינט ניגער'ס טאגבוך און זיינע בריוו, אויסערגעווענטליך אינטערעסאנט, און ניגער איז געווען א מענטש וואס האט געהאט זייער שטרענגע. קוואליפיקאציעס פאדערונגען פון אנדערע מענטשן, און ער האט געהאט גאר א הויכע מיינונג פון באראכאוון, און ער האט דעמאלט פירגעלייגט באראכאוו אז ער זאל שרייבן די געשיכטע פון דער אידישער ליטעראטור, שפראך און ליטעראטור, און באראכאוו איז דעמאלט באמת געווען אן ענו ווען ער האט געזאגט, איך שרעק זיך פאר דעם, איך ווייס, איך בין אן עם הארץ אין העברעאיש. כ'האב דא דעם ציטאט, נאר כ'וויל אים נישט אויסזוכן יעצט, גיב איך אייך א פאראפראזע, ער האט געזאגט ער איז אן עם הארץ אין העברעיש, ער קען נישט גענוג אראמיש, און ער קען נישט גענוג דאס רבנישע לשון קודש, ער מוז זיך צולערנען, ער פילט זיך נאכנישט פריי, זיין אידיש איז נאכנישט גענוג לעבעדיג, אבער ער האט געוואלט אנטיילנעמען אין דער גראנדיעזער ארבעט, און ער האט אפילו ערגעץ אין א בריוו זאגט ער ער גלייבט אז זיין טעכטערל וואס איז דעמאלט אלט געווען פינף יאר, וועט רעדן און בעסער פארשטיין און זיין מער פארווארצלט אין אידיש ווי ער. און ממש אויפן טויטן בעט, דאס באשרייבט נחמן מייזל וואס איז דעמאלט געווען אין קיעוו, באראכאוו איז צוריקגעפארן פון ניו יארק אין דעם רעוואלוציאנערן רוסלאנד, פרילינג זומער נײַנצן זיבעצן, אין אויגוסט נײַנצן זיבעצן איז ער צוריקגעקומען קיין רוסלאנד, און גלייך ארויפגעפארן קיין קיעוו וואו זיין פארטיי האט אים אויסגעפאדערט, און ער איז דארטן שטארביג קראנק געווארן, שרעקליכע טראגעדיע פון א לונגן אנטצינדונג. היינט גערעדט, היינט עפעס וואס מען וואלט אויסגעהיילט אין עטליכע טעג מיט אנטיביאטיק. איז ליגנדיג אויפן טויטן בעט אין הויכע היץ, זענען צו אים געקומען צוויי פארשטייערס פון דער קולטור ליגע פונעם פארלאג אין קיעוו, נחמן מייזל און עזרא קארמאן, און האבן אים זיי ווידער פירגעלייגט אז ער זאל ארויסגעבן א מער פאפולערע געשיכטע פון דער אידישער ליטעראטור, און ער האט זיך אנגעכאפט אין דעם, און צוויי וואכן שפעטער.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט.